בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף צ', מ'הייבט אן דף צ' עמוד א', די ערשטע שורה אויבן תא שמע, איז אזוי, מען האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מען האט מיר געזען נעכטן רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט אז טאמער איינער איז תורם מן הטמא על הטהור, ער איז מפריש טמא'נע תרומה אויף טהור'ע פירות, איז טאמער ער טוט עס במזיד זאגט רב חיסדא לא עשה ולא כלום, וואס מיינט לא עשה ולא כלום? אז די תרומה וואס ער האט תורם געווען ווערט אויס תרומה, ס'טייטש חזל נעמען אוועק פון דעם די שם תרומה, איי פארוואס? האט רב חיסדא געזאגט ווייל זימנין דפשע ולא מפריש, ווייל מ'האט מורא אז דער מענטש איז א שייגאץ, ער טוט זאכן במזיד, און במילא טאמער מ'העט זאגן אז ס'איז גוטע תרומה, העט ער נישט מפריש זיין נאכאמאל תרומה, און מ'וויל דאך ער זאל מפריש זיין נאכאמאל תרומה, און במילא זאגט רב חיסדא, זאגט מען אז די ערשטע תרומה איז נישט קיין תרומה, אזוי ארום העט ער א צווייטע מאל מפריש זיין תרומה. נאר וואס, האט מען געזען, רבה האט געפרעגט צו רב חיסדא, וואו זעהן מיר אזא זאך, וכי בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה, בית דין קען עפעס עוקר זיין א זאך פון די תורה, און במילא אויב מן התורה איז דער תרומה תרומה, איז וויאזוי קענען חזל זאגן אז עס איז נישט קיין תרומה? איז האלט מען דא אינמיטן א גאנצע שורה פון ראיות וואס רב חיסדא פרובירט צו ברענגען אז חזל האבן אזא כח. זאגט די גמרא, תא שמע, ברענגט רב חיסדא א ראיה פון א ברייתא, איז אזוי, די ברייתא רעדט זיך פון א איד א זר וואס האט געגעסן תרומה בשוגג, וואס די דין איז ווען איינער עסט תרומה בשוגג דארף ער צוריק צאלן פארן כהן דאס וואס ער האט געגעסן, און צו דעם דארף ער צו צאלן א חומש, נאר וואס ער קען נישט צאלן געלט, ער דארף צאלן פירות, און נאך מער, די פירות וואס ער געבט פארן כהן ווערט תרומה, מען נעמט ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק ונתן לכהן את הקודש אז די פירות וואס ער געבט ווערט קודש ווערט תרומה, און במילא וואסערע סארט פירות דארף ער געבן, ער דארף געבן טהור'ע חולין'דיגע פירות, כדי עס זאל קענען ווערן טהור'ע תרומה, נאר וואס. דא רעדט זיך אין די ברייתא, איינער האט געגעסן תרומה פון א כהן בשוגג, אבער נישט פשוט'ע תרומה, נאר טמא'נע תרומה, זאגט די ברייתא אזוי, אכל תרומה טמאה, איינער האט געגעסן טמא'נע תרומה פון א כהן בשוגג, וואס לכאורה וואלט דא געווען א צד צו זאגן אז דער איד קען יעצט צוריק צאלן טמא'נע חולין, און די טמא'נע חולין וועט ווערן טמא'נע תרומה, און דער כהן האט געהאט טמא'נע תרומה, יעצט האט ער ווייטער טמא'נע תרומה. אזוי וואלט מען געקענט אפשר זאגן, פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי, נאר משלם חולין טהורים, ער דארף באצאלן טהור'ע חולין, ער האט טאקע געגעסן טמא'נע תרומה, אבער צוריק צאלן דארף ער טהור'ע חולין. וואס איז טאמער שילם חולין טמאים, ער האט יא געגעבן טמא'נע חולין, איז דא דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, סומכוס אומר משום ר' מאיר, ר' מאיר זאגט, בשוגג תשלומיו תשלומין, וואס טייטש, טאמער ער האט געצאלט טמא'נע חולין בשוגג, טייטש ווען ער האט צוריק געגעבן פארן כהן די פירות, ער האט נישט געוואוסט ס'איז טמא, שפעטער איז ער געוואויר געווארן ס'איז טמא, דעמאלט זאגט ר' מאיר תשלומיו תשלומין, וואס ער האט געצאלט האט ער געצאלט, טאקע די טמא'נע פירות וועלן ווערן טמא'נע תרומה, און מ'מאכט אים נישט צאלן נאכאמאל, פארוואס ווייל ווי נישט ווי, ער האט נישט געגעבן עפעס שוואכער ווי ער האט גענומען, ער האט געגעסן טמא'נע תרומה, ער האט צוריק געגעבן טמא'נע פירות, נישט עק וועלט, היות עס איז געווען בשוגג, לאזט מען עס אזוי. וואס איז טאמער במזיד? ער צאלט צוריק טמא'נע פירות במזיד. דא זאגט ר' מאיר אין תשלומיו תשלומין, די גאנצע תשלומין איז אויס תשלומין. ס'טייטש, די חכמים האבן אים גע'קנס'ט, און מען זאגט אים, נעם דיר צוריק די פירות וואס דו האסט געצאלט, ס'איז אויס תשלומין, און דו דארפסט געבן פון ניי

זאגט די גמרא, און אויף דעם, אויף די ברייתא, האט מען געפרעגט א קשיא, וואס איז פשט אז ר' מאיר זאגט במזיד אין תשלומיו תשלומין, אז די גאנצע זאך איז אויס, תבא עליו ברכה, פארוואס זאגט מען די זאך איז אויס, לכאורה, עס קומט אים גאר א ברכה, דאכל מיניה מידי דלא קחזי ליה בימי טומאתו, וקא משלם מידי דקחזי ליה בימי טומאתו, וואס טייטש? וואס האט דער איד געטון? וואס איז געווען זיין עבירה? וואס האט ער צוגענומען פון כהן? ער האט צוגענומען פון כהן טמא'נע תרומה, וואס טייטש, דער כהן מיט די תרומה בעצם האט גארנישט געקענט טון, ער האט עס געקענט פארברענען, מער פון דעם האט ער גארנישט געקענט טון. וואס האט דער איד צוריקגעצאלט? דער איד האט צוריקגעצאלט טמא'נע חולין. יעצט וואס איז בעסער, טמא'נע תרומה אדער טמא'נע חולין? אוודאי טמא'נע חולין, ווייל טמא'נע חולין קען מען עסן ווען מען איז טמא, טמא'נע תרומה קען מען קיינמאל נישט עסן, מען מעג עס נאר פארברענען. יעצט ווי רש"י רעדט אויס, אוודאי אין הכי נמי, ברגע וואס די טמא'נע חולין קומט אן צום כהן, ווערט עס טמא'נע תרומה, אבער ווי נישט ווי זאגט רש"י, דער איד האט דאס נישט געוואוסט, און ווי תוספות לייגט צו נאך א קנייטש, זאגט תוספות אז דער איד למעשה האט מפסיד געווען פון זיך מער וויפיל דער כהן האט מפסיד געווען, פארוואס? ווייל דער כהן האט מפסיד געווען טמא'נע תרומה, וואס ווי מען האט געשמועסט איז כמעט גארנישט ווערט, און דער איד האט מפסיד געווען טמא'נע חולין, און ממילא וואס איז פשט אז מען קנס'עט אים, און מען זאגט אים אין תשלומיו תשלומין, ואמר רבא, זאגט טאקע רבא, ואמרי לה כדי, ס'איז דא וואס זאגן עס נאך סתם, נישט בשם רבא, אבער על כל פנים, חסורי מיחסרא והכי קתני, ס'טייטש ס'פעלט טאקע א שטיקל דא אין די ברייתא, אז וואס? אז דא וואלט געדארפט צו שטיין אזוי, און אזוי טאקע, דאס דאס מיינט די ברייתא, אז אכל תרומה טמאה, משלם כל דהו, אז איינער עסט טמא'נע תרומה, אוודאי קען ער צוריק צאלן טמא'נע חולין, אפילו במזיד, פארוואס? ווייל דאס האט ער געגעסן, וואס עפעס דארף מען צוריק געבן עפעס מער ווי מ'האט גענומען? און אויף דעם קריגט זיך קיינער נישט. וואו יא? די מחלוקת איז אזוי, אכל תרומה טהורה, ווען איינער עסט טהור'ע תרומה, דארט דארף מען צוריק צאלן משלם חולין טהורים, דארט פארשטייט זיך דארף מען צוריק צאלן טהור'ע חולין, דארט וואס וועט זיין טאמער שילם חולין טמאים, טאמער איינער האט געגעסן טהור'ע תרומה און צוריק געגעבן טמא'נע חולין, דארט איז דא א מחלוקת. סומכוס אומר משום ר' מאיר, ר' מאיר זאגט, בשוגג תשלומיו תשלומין, במזיד אין תשלומיו תשלומין, אז טאמער ער האט געטון בשוגג, לאזט מען עס אזוי, טאמער ער האט געטון במזיד, געבט מען אים צוריק וואס ער האט געגעבן, און מען קנס'עט אים אז ער דארף געבן נייע פירות טהור'ע פירות, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זאגן בין בשוגג בין במזיד תשלומיו תשלומין, ס'טייטש די טמא'נע פירות וואס ער האט געגעבן האט ער געגעבן, אבער וחוזר ומשלם חולין טהורין און ער דארף נאכאמאל געבן טהור'ע חולין. יעצט אזוי, וואס האלט ר' מאיר? האט מען געזען ר' מאיר האלט אז טאמער איינער עסט טהור'ע תרומה און צאלט במזיד טמא'נע פירות אין תשלומיו תשלומין, ס'טייטש מען געבט אים צוריק די פירות און ער דארף נאכאמאל צאלן טהור'ע פירות, און ממילא זאגט רב חיסדא, רב חיסדא פירט אויס א ראיה, והא הכא דמדאורייתא תשלומי מעליא הוי, ס'טייטש אוודאי איז ר' מאיר מודה אז מן התורה ווען דער זר צאלט צוריק טמא'נע פירות, מן התורה די תשלומין א תשלומין, מן התורה ווערט דאס תרומה, מן התורה באלאנגט עס פארן כהן, דאי מקדש בהו כהן אשה תפסי לה קידושי, טאמער די כהן עט עס נוצן צו מקדש זיין א פרוי מן התורה איז עס זיינס, ואמור רבנן פון דעסט וועגן זאגט ר' מאיר אז חזל האבן אים גע'קנס'עט אז אין תשלומיו תשלומין אז מען געט אים צוריק די פירות און מען זאגט פארן זר נעם עס צוריק און צאל פון ניי טהור'ע פירות קומט אויס וקשרינן אשת איש לעלמא לאמיר זאגן טאקע עס וועט אזוי זיין א מענטש וועט געבן טמא'נע פירות פארן כהן ווען ער טאר נישט און די כהן וועט מקדש זיין א פרוי און יעצט קומט אן ר' מאיר מיטן בית דין און מען זאגט וואס איז דא געשען גיב צוריק, דו גיב עס צוריק פארן זר, דער זר דארף געבן נייע טהור'ע פירות, וואס איז געשעהן מיט די פרוי? לויט ר' מאיר, אויס קידושין, אבער מן התורה איז די קידושין יא קידושין, קומט אויס אז חזל האבן דא עוקר געווען א זאך מן התורה, זעהן מיר דא אז חזל האבן אזא כח. זאגט רבה צו רב חיסדא ניין, די ראיה איז נישט קיין ראיה, מאי אין תשלומיו תשלומין דקאמר ר' מאיר, דבעי למיהדר שלומי חולין טהורין, זאגט, רבה, האסט נישט פארשטאנען רבי מאיר. ווען רבי מאיר זאגט אין תשלומיו תשלומין, מיינט עס נישט מען געבט צוריק די טמא'נע פירות וואס ער האט געגעבן פאר'ן כהן, ניין, דאס וואס ער האט געגעבן פאר'ן כהן בלייבט ביים כהן, פארוואס? ווייל מן התורה באלאנגט עס טאקע פאר'ן כהן, און חזל האבן דאס קיינמאל נישט עוקר געווען, נאר וואס? צו דעם וואס ער האט געצאלט די טמא'נע פירות, דארף ער צוצאלן טהור'ע פירות. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי סומכוס היינו רבנן, קומט אויס סומכוס וואס דאס איז רבי מאיר, סומכוס בשם רבי מאיר, זאגט פונקט ווי די חכמים, ביידע זאגן אז וואס מ'האט געצאלט האט מען געצאלט און מ'דארף צוצאלן נייע, ענטפערט די גמרא יא, במזיד ביסטו טאקע גערעכט, אבער אמר רב אחא בריה דרב איקא, קנסו שוגג אטו מזיד איכא בינייהו, בשוגג עט זיין א חילוק צווישן ר' מאיר און די חכמים, ווייל לויט ר' מאיר האט מען געזען אז בשוגג תשלומיו תשלומין, ער דארף נישט צאלן א צווייטע מאל, אבער לויט די חכמים אפילו בשוגג דארף מען צאלן א צווייטע מאל טהור'ע פירות, ווייל גזרינן שוגג אטו מזיד, מ'איז גוזר שוגג אטו מזיד, און ר' מאיר קריגט זיך אויף דעם. על כל פנים, האט רב חיסדא נאכנישט קיין ראיה, ברענגט רב חיסדא א נייע ראיה, תא שמע, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, דם שנטמא וזרקו, ס'טייטש די דין איז, טאמער איינער האט א קרבן, און די בלוט פון די קרבן איז טמא געווארן, טאר מען לכתחילה נישט שפריצן די טמא'נע בלוט אויף מזבח. און במילא אז מען וועט נישט שפריצן די בלוט, עט די קרבן נישט מרצה זיין, די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן, דארף מען ברענגען א נייע קרבן. וואס איז אבער טאמער, דם שנטמא וזרקו, מען האט יא געשפריצט די טמא'נע בלוט אויף מזבח, איז די דין אזוי, בשוגג, טאמער מען האט עס געטון בשוגג הורצה, איז די קרבן א גוטע קרבן, מען דארף נישט ברענגען א נייע, פארוואס, ווייל מען וועט שוין זען די ציץ איז מרצה. וואס איז טאמער במזיד, מען האט געשפריצט די טמא'נע בלוט במזיד, לא הורצה, העלפט נישט די קרבן, די קרבן האט נישט מרצה געווען, און מען דארף ברענגען א נייע קרבן, און ממילא פירט רב חיסדא אויס די ראיה, והא הכא דמדאורייתא ארצויי מרצה, דא אוודאי מן התורה, ווען מען שפריצט טמא'נע בלוט אויפן מזבח, האט עס מרצה געווען, ס'טייטש די קרבן איז א גוטע קרבן מדאורייתא, ווי ווייסט מען דאס דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, על מה הציץ מרצה, ס'איז דא א דין ונשא אהרן את עון הקדשים, אז די ציץ איז מרצה אויף עפעס, די ציץ איז מכפר אויף עפעס אויף וואס? על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין בציבור, וואס טייטש, מן התורה, ווען מען שפריצט טמא'נע בלוט אויפן מזבח, העלפט עס, די ציץ איז מרצה אויף דעם, די ציץ איז מכפר אויף דעם. ואמרי רבנן, פון דעסט וועגן זאגט רב חיסדא, קומען די חכמים, און די חכמים זאגן לא הורצה, אז טאמער מען טוט עס במזיד, האט עס נישט מרצה געווען, ס'טייטש דער בעל הבית דארף יעצט גיין ברענגען נאך א קרבן. קומט אויס, אז וקא הדר מעייל חולין לעזרה, אז די צווייטע קרבן מן התורה איז חולין, מדרבנן טאקע דארף ער עס ברענגען אבער מן התורה איז עס חולין, יעצט ברענגען חולין לעזרה איז א איסור דאורייתא, איז וואס זעהן מיר דא אז חזל קענען עוקר זיין א איסור מן התורה? ענטפערט די גמרא אמר רבי יוסי בר חנינא, זאגט רבי יוסי בר חנינא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל מאי לא הורצה דקאמר, ווייסט וואס חכמים מיינען ווען זיי זאגן לא הורצה, ס'מיינט נישט אז די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן און מ'דארף ברענגען א נייע קרבן, נאר ס'מיינט צו זאגן להתיר בשר באכילה, אז פלייש פון דער קרבן וועט מען מער נישט טארן עסן, אבל בעלים נתכפרו בו, אבער אוואדי איז הורצה, דאס טייטש אז דער באלעבאס האט געהאט א כפרה מיט דער קרבן און דארף נישט ברענגען א צווייטן. איי פרעגט רב חיסדא נאך אלץ, סוף סוף קמתעקרא אכילת בשר, ס'טייטש ביסט דאך אויך מודה אז במזיד זאגן די חכמים אז מ'קען נישט עסן פון די פלייש פון די קרבן, און אז מ'קען נישט עסן פון די פלייש, איז ווייטער האבן חזל עוקר געווען עפעס אין די תורה, ווייל הכתיב שטייט אין פסוק ואכלו אותם אשר כופר בהם, מלמד דרש'ט מען פון דעם שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אז כהנים עסן פון די פלייש און מיט דעם האט דער באלעבאס א כפרה, זעהן מיר אז ס'דא א מצוה צו עסן פון די פלייש פון די קרבן, און חזל מיט א גזירה האבן דאס עוקר געווען. אמר ליה, ענטפערט ר' יוסי בר חנינא צו ר' חיסדא, א געוואלדיגע יסוד, שב ואל תעשה שאני, ס'טייטש דאס אוודאי איז קלאר אז חזל האבן א כח צו זאגן פאר א מענטש שב ואל תעשה, זיץ איין און טו נישט, ווי למשל דא ווען איינער שפריצט בלוט פון א קרבן טמא'נע בלוט במזיד, זאגן חזל זיי קנס'ענען אים, זיץ איין, שב ואל תעשה, עס נישט פון די פלייש פון די קרבן, יעצט פארשטייט זיך אז מען וועט נישט עסן, עט געשען א עבירה, ווייל אין פסוק שטייט ואכלו אותם אשר כופר בהם מען דארף יא עסן, און דא עסט מען נישט, פיין, אבער נישט פשט אז חזל הייסן פאר א מענטש טו א עבירה, חזל הייסן פאר א מענטש זיץ איין, און אטאמאטיש ווערט די עבירה, אטאמאטיש ווערט די מצוה נעקר, דאס זאגט ר' יוסי בר חנינא דאס קענען חכמים אוודאי טון, אבער דו רב חיסדא דו האסט געוואלט זאגן נאך מער, דו האסט געוואלט זאגן אז דארט ביי די מפריש איינער וואס האט מפריש געווען טמא'נע תרומה אויף טהור'ע חולין, זאגט מען אז די טמא'נע תרומה ווערט אויס תרומה, פארוואס כדי דער מענטש זאל נאכאמאל מפריש זיין נייע תרומה, דאס מהיכי תיתי אז חזל האבן א כח דאס צו טון, דאס איז נישט קיין שב ואל תעשה, אויב אזוי נאך די יסוד אמר ליה זאגט רב חסדא צו רבה בעאי לאותובך, איך האב דיך געוואלט פרעגן קשיות, ס'טייטש איך האב געוואלט ברענגען ראיות פון כל מיני פלעצער וואס דארט זעט מען אז חזל האבן א כח צו עוקר זיין א דבר מן התורה, ווי למשל רב חסדא הייבט אן אויסצורעכענען ערל, הזאה, ואזמל, סדין בציצית וכבשי עצרת ושופר ולולב, מ'וועט שוין אויסרעכענען די אלע זאכן וואס זיי זענען, אבער דאס איז כל מיני פלעצער ווי מ'זעט אז חזל האבן א כח צו עוקר זיין א זאך מן התורה, אבער השתא דשנית לן שב ואל תעשה לא מיעקר הוא, נאך אונז האמיר די יסוד אז שב ואל תעשה הייסט נישט עוקר געווען, אויב אזוי כולהו נמי שב ואל תעשה נינהו, איז די אלע ראיות וואס כ'האב געוואלט ברענגען זענען טאקע נישט קיין ראיות, ווייל די אלע פלעצער די גאנצע רשימה וואס מ'האט דא אויסגערעכנט איז אלס א בחינה פון שב ואל תעשה וואס דאס אוודאי האבן חזל א כח צו טוהן. יעצט לאמיר דורכגיין די גאנצע רשימה וואס רב חסדא האט דא אויסגערעכנט. קודם כל האט ער געזאגט ערל. ערל איז פשט ווי רשי רעדט אויס אז ס'איז דא א כלל, הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר, ס'טייטש ווען איינער איז זיך מגייר און איז פורש מן הערלה, מ'שניידט אים אפ די ערלה מ'מל'עט אים, ער איז זיך מגייר, איז ער כפורש מן הקבר, וואס טייטש ער איז טמא אויף זיבן טאג, כאילו ער האט צוגערירט א מת, יעצט די טומאה איז א דרבנן'דיגע טומאה, ס'איז א גזירה מדרבנן, מן התורה איז נישטא אזא זאך, און ממילא טאמער איינער איז זיך מגייר, ממש פאר פסח איז מן התורה דארף ער ברענגען דעם קרבן פסח, אבער מדרבנן אלס די גזירה היות וואס ס'איז טמא קען ער נישט ברענגען דעם קרבן פסח, איז זעהן מיר דא אז חזל האבן עוקר געווען א זאך מן התורה, אבער ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה ווייל ס'איז שב ואל תעשה, די זעלבע זאך הזאה, הזאה איז טייטש מן התורה קען מען שפריצן אויף א מענטש מי חטאת פון אפר פרה אדומה אפילו שבת, פון דעסטוועגן חזל האבן גוזר געווען מ'זאל נישט שפריצן שבת, א גזירה טאמער מען וועט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים, איז דא אויך טאמער איינער וויל זיך מטהר זיין פאר פסח און ער קען נישט ווייל די דריטע צו די זיבעטע טאג געפאלט אין שבת, איז פשט מדרבנן היות ס'איז דא א גזירת חזל עט דער איד נישט קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח, קומט אויס חזל האבן עוקר געווען דבר מן התורה, אבער ווייטער ס'איז שב ואל תעשה איז נישט קיין ראיה, די זעלבע זאך אזמל, אזמל איז טייטש א מעסער, טייטש מן התורה, א קינד וואס מען דארף מל'ען שבת אוודאי מעג מען אים מל'ען, אבער מען טאר נישט טראגן די מעסער ברשות הרבים, חזל האבן גוזר געווען אז אפילו אין א רשות הרבים דרבנן טאר מען אויך נישט טראגן א מעסער, קומט אויס אז חזל האבן עוקר געווען א דבר מן התורה, אבער ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה ווייל ס'איז א שב ואל תעשה, די זעלבע זאך סדין בציצית, ס'טייטש מן התורה דארף מען לייגן ציצית אפילו אויף א בגד של פשתן, יעצט אין ציצית מען רעדט תכלת, תכלת איז געמאכט פון צמר, איז אז מען לייגט תכלת אויף א בגד של פשתן איז דאך עס שעטנז, פונדעסטוועגן לערנט מען ארויס פון פסוק אז מען מעג עס טון, אבער וואס? חזל האבן גוזר געווען אז מען זאל נישט לייגן ציצית אויף א בגד של פשתן, פארוואס אלס כסות לילה, ס'טייטש ביינאכט, א כסות לילה איז פטור פון ציצית, איז דא א חשש א מענטש וואס וועט עס טראגן ביינאכט ווען מען איז נישט מחיוב בציצית, איז ער עובר אויף די איסור שעטנז, בייטאג נישט ווייל ס'איז דא א מצוות ציצית, אבער ביינאכט איז מען עובר, דערפאר האבן חזל גוזר געווען אז מען זאל אינגאנצן נישט לייגן ציצית אויף א בגד של פשתן, איז ווייטער האבן זיי עוקר געווען א דבר מן התורה, אבער ווי מען האט געשמועסט ס'איז שב ואל תעשה, די זעלבע זאך כבשי עצרת, איז רש"י זאגט כבשי עצרת לא קיבלתי מרבותי, אבער ומכל מקום זאגט רש"י א פשט אז כבשי עצרת מיינט אזוי, ס'איז דא א מצוה, שטייט אין די תורה אז שבועות דארף מען מקריב זיין די שתי הלחם, און מיט דעם ברענגט מען כבשי עצרת, צוויי כבשים, א ספעציעלע קרבן וואס מען ברענגט שבועות, יעצט וואס איז טאמער מען האט גע'שחט'ן די כבשי עצרת שלא לשמה, מען האט עס נישט גע'שחט'ן לשם כבשי עצרת, און די דין איז מען דארף ברענגען נייע כבשי עצרת, יעצט וואס טוט זיך מיט די אלטע, און די אלטע נישט פשט מען דארף עס ארויס ווארפן, נאר עס איז א כשר'ע שלמים, עס איז נישט קיין כבשי עצרת אבער א כשר'ע שלמים איז דאס, און ממילא טאקע נארמאל יום טוב שבועות, קען מען עס מקריב זיין אלץ שלמים, מען ענדיגט מיט דעם, מען שפריצט די בלוט, און מען עסט עס ווי א געהעריגע שלמים. אבער וואס געשענט ווען שבועות איז געפאלטן שבת? ווען שבועות איז געפאלטן שבת, האבן חזל גוזר געווען אז מען טאר נישט שפריצן בלוט שבת. קומט אויס אז ווען מען העט שחט'ן כבשי עצרת שלא לשמה ווען שבועות איז געפאלטן שבת, העט מען נישט קענען שפריצן די בלוט פון די אלטע כבשי עצרת, קומט אויס אז מען איז דא מבטל דריי מצוות, סיי די מצוה פון שפריצן די בלוט, און סיי די מצוה פון מקטיר זיין די אימורים אויפן מזבח, און סיי די מצוה פון עסן די פלייש, און פון דעסט וועגן האבן עס חזל עוקר געווען, אבער ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה אלץ שב ואל תעשה, די זעלבע זאך ווי שופר, שופר איז פשוט, ווען ראש השנה געפאלט אין שבת, בלאזט מען נישט קיין שופר, גזירה שמא יעבירנו, און די זעלבע זאך לולב, ווען די ערשטע טאג סוכות געפאלט אין שבת, איז טאר מען נישט שאקלען אתרוג לולב, אויך א גזירה שמא יעבירנו, און דאס אלע זאכן וואס חזל האבן עוקר געווען, אבער ווי רב חיסדא אליין זאגט, פון דארט קען מען נישט ברענגען קיין ראיה, ווייל דאס איז אלעס שב ואל תעשה, און ממילא ברענגט רב חיסדא אן אנדערע ראיה, תא שמע, שטייט אין די ברייתא אזוי, שטייט אין פסוק, אליו תשמעון, דאס איז געזאגט געווארן לגבי א נביא אמת. וואס מען דרשנ'ט פון דעם, אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, אפילו ווען דער נביא זאגט דיר זאלסט עובר זיין אויף א מצוה אין די תורה, כגון אליהו בהר הכרמל, אזוי ווי אליהו בהר הכרמל וואס ער האט געהייסן מען זאל עובר זיין דארט מען זאל מקריב זיין קרבנות אינדרויסן פון בית המקדש, וואס איז ממש חיובי כריתות, פון דעסט וועגן דרש'נט מען פון דעם אליו תשמעון אז הכל לפי שעה שמע לו, טאמער ס'איז לצורך השעה מעג מען פאלגן דעם נביא, זעהן מיר דא, אז די תורה האט געגעבן א כח צו עוקר זיין א זאך מן התורה, זאגט רבה וואסערע ראיה דאס, שאני התם דכתיב אליו תשמעון, דארט רעדט מען פון א נביא, ביי א נביא שטייט טאקע אליו תשמעון, אבער דו רעדסט פון חזל, חזל האבן נישט אזא כח, איי פרעגט רב חיסדא וליגמר מיניה, פארוואס זאל מען נישט לערנען פון די נביאים, ענטפערט רבה קענסט סיי ווי נישט לערנען פון דארט, ווייל מיגדר מילתא שאני, דארט איז געווען א גדר, ס'טייטש געווען א פרצה, מ'האט געדינט עבודה זרה, און ממילא כדי צו מאכן א גדר כדי כלל ישראל זאל מער נישט זינדיגן מיט די עבודה זרה, האט אויסגעפעלט דארט מען זאל מקריב זיין די קרבנות דארט ביי הר הכרמל, אבער סתם אזוי אז חזל זאלן גוזר זיין ווי ביי רב חסדא אז טמא'נע תרומה איז נישט קיין תרומה ווייל עפעס א שייגעץ זאל נאכאמאל מפריש זיין תרומה, דאס אוודאי נישט דא אזא זאך, איז ברענגט רב חסדא נאך א ראיה, תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, איז אזוי, די דין איז ווען איינער שיקט א גט פאר זיין פרוי, ער שיקט עס מיט א שליח, איז כל עוד וואס די גט איז נישט אנגעקומען צו זיין פרוי, קען ער עס מבטל זיין, ער קען גיין אין בית דין זאגן איך בין מבטל די גט, נאר וואס רבן גמליאל האט מתקן געווען אז מען זאל דאס נישט קענען טון, רבן גמליאל האט מתקן געווען אז טאמער איינער וויל מבטל זיין א גט, מוז ער עס טון אדער בפני השליח, אדער בפני האשה, די פרוי דארף הערן ווי ער איז עס מבטל פארוואס, ווייל אז נישט איז דא א חשש דער מענטש וועט עס מבטל זיין, די פרוי וועט נישט וויסן, די פרוי וועט זיך איינרעדן זי איז געגעט זי וועט גיין חתונה האבן, ס'וועט געבוירן ווערן ממזרים, און ממילא נישט דא אזא זאך מבטל זיין א גט שלא בפני האשה אדער שלא בפני השליח, פונדעסטוועגן שטייט אין די ברייתא וואס איז טאמער ביטלו, איינער האט יא מבטל געווען די גט אפילו אז מען טאר נישט, איז די דין איז מבוטל, דברי רבי, רבי זאגט, טאמער מען האט עס מבטל געווען איז עס מבוטל. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך, און ער זאגט אינו יכול לא לבטלו, מען קען עס נישט מבטל זיין, ולא להוסיף על תנאו, מען קען אויך נישט טוישן תנאים, טאמער איינער געבט א גט על תנאי, קען מען אויך נישט טוישן די תנאים שלא בפני השליח אדער שלא בפני האשה, פארוואס? זאגט ר' שמעון בן גמליאל ווייל אם כן, מה כח בית דין יפה, ווייל טאמער דו זאגסט מיר אז די תקנה איז מען טאר נישט מבטל זיין, אבער טאמער איינער האט מבטל געווען איז די ביטול א גוטע ביטול, נו וואס האט מען אויפגעטון מיט די גאנצע תקנה זאגט ר' שמעון בן גמליאל, די גאנצע תקנה איז דאך אז מען זאל עס נישט מבטל זיין, און ממילא זאגט ר' שמעון בן גמליאל טאקע אז אפילו אז מען האט עס מבטל געווען האט מען גארנישט אויפגעטון, איז פירט רב חסדא אויס די ראיה, והא הכא, דא ווען איינער איז מבטל אפילו אז מען טאר נישט, דמדאורייתא בטל גט, וואס טייטש מן התורה, אוודאי איז די ביטול א גוטע ביטול, וואס טייטש מן התורה, די פרוי נישט געגעט, מן התורה, די פרוי אן אשת איש, און משום מה כח בית דין, קא שרינן אשת איש לעלמא, קומט רב שמעון גמליאל און מדרבנן זאגט ער אז די גט איז א גט, מדרבנן זאגט ער אז די פרוי וואס מן התורה איז א אשת איש קען גיין חתונה האבן מיט א צווייטע מאן, ווי קענען חזל טוהן אזא זאך, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז חזל האבן א כח צו עוקר זיין א דבר מן התורה? זאגט רבה ניין, אוודאי האבן נישט חזל אזא כח, נאר וואס, מאן דמקדש, אדעתא דרבנן מקדש, יעדע איד וואס איז מקדש א פרוי, טוט דאך עס על דעת רבנן, דאס טייטש על דעת חכמים, מען זאגט דאך כדת משה וישראל, מען טוט עס על דעת בית דין, און ממילא אין הכי נמי, מן התורה איז די גט בטל, און מן התורה איז די פרוי אן אשת איש, און חזל קענען דאס נישט טוישן, ווייל חזל קענען נישט עוקר זיין א זאך מן התורה, אבער וואס, די קידושין האט מען דאך געמאכט על דעתם, זיי דארפן דאך מסכים זיין צו די קידושין, קומט אויס חזל קען יעצט עוקר זיין די גאנצע קידושין למפרע, איז טאקע ביי אזא ציור ווען א מענטש איז מבטל א גט, וואס מן התורה איז טאקע די גט בטל, קומען חזל און זאגן די פרוי איז אויס אשת איש, נישט ווייל דו האסט נישט געקענט מבטל זיין, נאר זי איז אויס אשת איש ווייל אונז זעמיר עוקר איר קידושין למפרע. אמר ליה רבינא לרב אשי, פרעגט אבער רבינו צו רב אשר, התינח דקדיש בכספא, גאנץ גוט, ווען א מאן איז מקדש זיין פרוי מיט געלט, קענען חזל עוקר זיין די קידושין למפרע ווי רש"י איז מסביר, ווייל חזל קענען זאגן אז די געלט וואס דו האסט איר געגעבן איז סתם געווען א מתנה, און די קידושין איז נישט חל. אבער קדיש בביאה, מאי איכא למימר, ווען איינער איז מקדש בביאה, אין וואס איז חזל תולה די ביאה? ס'טייטש מ'דארף דאך עס תולה זיין אין עפעס, די געלט קען מען תולה זיין ס'איז געווען א מתנה, אבער וואס טוט מען מיט די ביאה? זאגט רב אשי, שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות, חכמים מאכן די בעילה די ערשטע בעילה א בעילת זנות, ווייל ס'איז דאך געווען על דעתם, דאס קענען זיי טון, על כל פנים אזוי זענען זיי עוקר דא די אשת איש, נישט ווייל זיי האבן באמת א כח אפצושטעלן די ביטול הגט, און ממילא ווייטער איז די ראיה נישט קיין ראיה, ברענגט רב חיסדא נאך א ראיה, תא שמע פון א ברייתא, אמר ר' אלעזר בן יעקב, האט ר' אלעזר בן יעקב געזאגט שמעתי, כ'האב געהערט פון מיינע רעבעס, שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה, אז בית דין קען שלאגן מלקות, און מעניש זיין אפילו מיתה שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ס'טייטש נישט פשט אז בית דין קענען צולייגן נייע מצוות וואס שטייט נישט אין די תורה אדער נייע עבירות אדער זאגן אויף כל מיני זאכן אז פון יעצט און ווייטער איז מען חייב מיתה אויף דעם אפילו אליבא דאמת איז מען נישט חייב מיתה אוודאי קען בית דין נישט טון דאס נאר וואס טאמער בית דין זעהט א געוויסע פרצה קען בית דין מאכן א גדר און גודר זיין ווי למשל ער ברענגט דא מעשה'ס ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי יוונים, ס'איז געווען א מענטש האט געריטן אויף א פערד שבת אין די צייטן פון די יוונים, והביאוהו לבית דין וסקלוהו, און בית דין האט אים סוקל געווען, מ'האט אים געהארגעט אזוי ווי א מחלל שבת, וואס באמת די איד איז נישט געווען קיין מחלל שבת, רייטן אויף א פערד איז נאר א איסור דרבנן, אבער פון דעסט וועגן, ס'איז געווען שטארק פרוץ יענע צייטן, מענטשן האבן דאס געטון, און חזל האבן געוואלט יעדער זאל וויסן די הארבקייט פון די ענין, האט מען אים געהארגעט. און אוודאי ווייטער, נישט פשט אז מ'קען יעצט מאכן א נייע זאך אז יעדער וואס רייט אויף א פערד איז חייב מיתה, אבער אז מ'דארף אמאל מאכן א סייג לתורה, האבן חזל אזא כח. לא מפני שראוי לכך, ס'טייטש דער וואס האט געריטן אויף די פערד, איז נישט פשט אז ער איז טאקע געווען מחויב מיתה, אלא שהשעה צריכה לכך, מ'האט עס געדארפט האבן אלץ פרצה. ושוב מעשה, נאך א מעשה געווען באדם אחד, שהטיח באשתו תחת התאנה, ער האט בועל געווען אונטער א תאנה, ברבים בציבור, והביאוהו לבית דין והלקוהו, מען האט אים געשלאגן מלקות ווייטער, לא מפני שראוי לכך, נישט ווייל באמת ער איז מחויב מלקות, אלא שהשעה צריכה לכך, נאר ווייל מען האט געדארפט דעמאלטס געווען א פרצה, האט מען אזוי געדארפט טון, און וואס זעהן מיר דא? אז חזל קענען עוקר זיין א דבר מן התורה, פארוואס? ווייל שלאגן איינעם אדער הרג'נען איינעם איז ממש איסורים מן התורה, הרג'נען א מענטש וואס איז נישט מחיוב מיתה איז לא תרצח, שלאגן איז דא א פאק מיט איסורים, און וואס פשט אז בית דין קען דאס טוהן, זעהן מיר בית דין קען עוקר זיין א דבר מן התורה, זאגט רבא ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל מיגדר מילתא שאני, דא רעדט זיך מאכן א גדר אויף א זאך וואס כלל ישראל איז פרוץ ביי דעם, וואס דארט אוודאי האט חזל א כח, אבער ביי אזא ציור ווי רב חיסדא האט געזאגט, ווען איינער איז מפריש טמא'נע תרומה במזיד אויף טהור'ע פירות, צו זאגן אז דאס איז אויס תרומה כדי יענער זאל מפריש זיין נאכאמאל, דאס אוודאי זאגט רבא קענען חזל נישט טוהן, ווייל דאס איז ממש עוקר געווען א דבר מן התורה, נישט במקום פירצה, און אויך נישט ביי א אופן פון שב ואל תעשה, און ממילא מיט דעם איז די שיטה פון רב חיסדא אפגעפרעגט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזעהן אין די משנה, ולא זה וזה מטמאין לה, טייטש נישט די ערשטע מאן און נישט די צווייטע מאן זענען זיך מטמא פאר די פרוי, פרעגט די גמרא מנלן, טייטש דאס איז פשוט אז די צווייטע מאן טאמער איז א כהן קען זיך נישט מטמא זיין פאר איר ווייל ער איז נישט איר עכטע מאן, אבער מהיכי תיתי אז די ערשטע מאן זאל זיך נישט מטמא זיין פאר איר, ענטפערט די גמרא דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק ביי כהנים, כי אם לשארו הקרוב אליו, אז מען מעג זיך נאר מטמא זיין לשארו הקרוב אליו, פאר א קרוב, ואמר מר וואס מיינט שארו, שארו זו אשתו, אז א כהן מעג זיך מטמא זיין פאר זיין פרוי, וכתיב איז שטייט אין א אנדערע פסוק לא יטמא בעל בעמיו להחלו, איז משמע אז לא יטמא בעל בעמיו אז א מאן טאר זיך נישט מטמא זיין פארן פרוי, נאר וואס יש בעל שמטמא ויש בעל שאין מטמא, ס'דא א מאן א כהן וואס מעג זיך מטמא זיין פארן פרוי, און ס'דא א מאן וואס נישט, הא כיצד, ווער יא ווער נישט, איז מטמא הוא לאשתו כשרה, ואינו מטמא לאשתו פסולה, וואס טייטש כי אם לשארו מיינט אויף א כשר'ע פרוי, און לא יטמא בעל בעמיו מיינט פאר א פסול'ע פרוי, און די פרוי איז דאך א פסול'ע פרוי, ווייל זי האט דאך געזינדיגט, און ביי א כהן א אשת כהן אפילו אז זי האט געזינדיגט באונס, טאר דער כהן נישט ווייטער וואוינען מיט איר הייסט זי א פסול'ע פרוי, און דערפאר אפילו איר ערשטע מאן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר איר האמער ווייטער געזען אין די משנה ולא זה וזה זכאין במציאתה אז קיינער פון די מענער זענען מער נישט זכאי אין איר מציאות וואס זי טרעפט איז די גמרא מסביר פארוואס טעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה פארוואס נארמאל קריגט די מאן די מציאות וואס א פרוי טרעפט ווייל כי היכי דלא תיהוי ליה איבה כדי זאלן זיך נישט קריגן די מאן זאל נישט זיין אויפגערעגט אז זיין פרוי אז זי האט געטראפן א זאך און ער נישט אבער הכא דא תיהוי ליה איבה ואיבה פארקערט מען וויל זאלן זיך ארום קריגן פארוואס ווייל מען וויל טאקע אז זאלן איר גט'ן ווייטער האמער געזען ובמעשי ידיה אז קיינער פון די מענער קריגן נישט איר מעשי ידיים איז די גמרא מסביר טעמא מאי אמרי רבנן מעשי ידיה לבעלה פארוואס נארמאל קריגט א מאן די מעשי ידיים פון די פרוי משום דקאכלה מזוני ווייל היות וואס דער מאן האלט אויס די פרוי, ער איז איר מאכיל, איז די מעשי ידיים באלאנגט פאר אים. הכא דא, כיוון דמזוני לית לה, זי איז דאך מער נישט זכאי אויף מזונות, ס'האלט איר מער נישט אויס, ווי מ'האט געזען אין די משנה, איז מעשי ידיה לאו דידיה, קריגט ער אויך נישט די מעשי ידיים. האבן מיר ווייטער געזען ולא מפר נדריה, אז קיינער פון די מענער קענען נישט מפר זיין איר נדרים. איז די גמרא מסביר, טעמא מאי אמר רחמנא בעל מיפר, וואס איז די טעם אז א מאן קען מיפר זיין די נדרים פון די פרוי, כדי שלא תתגנה, כדי די פרוי זאל נישט פארמיאוס'ט ווערן אויפן מאן, ווייל אז א פרוי מאכט א נדר זי וועט זיך נישט וואשן אדער נישט שיין מאכן, עט זי פארמיאוס'ט ווערן אויפן מאן, דערפאר קען די מאן מבטל זיין איר נדרים, אבער הכא דא תתגנה ותתגנה פארקערט גאר, מען וויל זאל זיין פארמיאוס'ט פאר אים, כדי ער זאל איר גט'ן. האבן מיר ווייטער געזען, היתה בת ישראל נפסלה מכהונה מן הכהונה, אז טאמער זי איז א בת ישראל ווערט זי פסול מן הכהונה, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס די חידוש, זי האט דאך געהאט א בעילת איסור דאס איז געווען א אשת איש האט געוואוינט מיט א צווייטע זי איז א זונה, און ס'פארשטייט זיך א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט איר, ענטפערט די גמרא טאקע נישט דאס די חידוש, די חידוש איז די נעקסטע פאל, בת לוי מן המעשר איצטריך ליה, די עיקר חידוש איז וואס שטייט ווייטער, אז א בת לוי טאמער זי איז געווען א בת לוי ווערט זי פסול פון מעשר, פרעגט די גמרא בת לוי מן המעשר מי מיפסלא בזנות, א בת לוי וואס האט געזינדיגט בזנות ווערט דען פסול פון מעשר, והתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא לוויה שנשבית א לוויה וואס מען האט געפאנגען וואס דא א חשש אז גוים האבן מזנה געווען מיט איר או שנבעלה בעילת זנות וואס מען ווייסט קלאר זי האט מזנה געווען נותנין לה מעשר ואוכלת קען זי נאך אלץ עסן מעשר ראשון און פארוואס דא איז אנדערש אמר רב ששת זאגט רב ששת קנסא ס'איז א קנס א שפעציעלע קנס וואס מען האט דא געקנס'עט די פרוי אז זי טאר נישט עסן מעשר ראשון יעצט למעשה דא א מחלוקת אין די ראשונים אין תוספות צו דאס איז נאר אליבא דר' מאיר, וואס ר' מאיר זאגט אז א זר טאר נישט עסן מעשר ראשון, אדער דאס אפילו אליבא דחכמים וואס האלטן אז נארמאל מעג א זר יא עסן מעשר ראשון. על כל פנים, געשטאנען ווייטער אין די משנה בת כהן מן התרומה, אז טאמער איז זי געווען א בת כהן ווערט זי פסול פון תרומה. יעצט לכאורה די פאל איז איבעריג, ווייל אז א בת לוי איז פסול פון מעשר אוודאי איז א בת כהן פסול פון תרומה, נאר וואס דען, זאגט די גמרא די חידוש פון די משנה איז אפילו בתרומה דרבנן, אפילו דרבנן'דיגע תרומה, ווי למשל פון א עציץ שאינו נקוב אדער פון ירקות איז דארט אויך זי ווערט פסול פון אלע סארט תרומה.